סטאפ דיס, ווי וואנט אלל די ניוס פעיפערס טו קאל אפ מיסטער טשארלס היינס אפיס טו עסק הים איז איט טרו דעט יור דרייווינג א דיעל? ענד איף איט איז, מעיק שור דיס דאז נאט העפען, איטס א שעים. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם וואס דא גייט פאר. מיסטער טשארלס היינס איז זייער אראפגעקלאפט ווייל ער זעהט אז ער שטייט זייער נישט גוט. גרויסע ארגענעזעישאנס וואס פלעגן אים רופן האבן אים נישט גערופן און אז ער טראגט זיך אן, זאגן זיי קענסט קומען, קענסט זיצן, קענסט נעמען א טיש אבער דו קענסט נישט רעדן. רעדן לאזט מען דיך שוין נישט. ווייל מען ווייסט שוין נישט וואו מען האלט מיט דיר. איז געגאנגען יעצט ברוך מרדכי'ס חברה און זיי האבן געמאכט א דיעל מיט אים אז זאלי כץ וועט אים אויפנעמען און זיי וועלן אים אינדארסן, סאטמאר וועט אים אינדארסן און במילא עה מוז מען ארויסלאזן וועגן דעם ברוך מרדכי'ן און אזוי ווי ס'איז אינעם די עי'ס אפיס קען ער טוהן וואס ער וויל, ס'איז נישט ליגעל, ס'איז אפשר יא ליגעל אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט גלאט כשר. סאו די איינציגע וועג וואס אונז גיימיר דאס אפשטעלן איז אז קודם זעמיר מודיע פארן ציבור, מ'וועט אפשר דארפן גיין פראטעסטן די וואך און עה. די צייטונגען ווייסן שוין אלעס, זיי קאלן אים שוין אן, זיי קאלן שוין אן דעם ספאוקסמען פון זיין אפיס, מען טאר דאס נישט צולאזן. איך פארשטיי נישט. דער רבי האט אונז געלערנט געוויסע זאכן, איינע פון די זאכן האט ער אונז געלערנט אז איך זאל האבן א פראבלעם אז אין ארץ ישראל גייט מען צו די בחירות, אדער אין ארץ ישראל נעמט מען געלט פון די ציונים, ס'איז עבודה זרה. ס'האט אונז נישט אויסגעלערנט אז גילוי עריות איז אסור. איך פארשטיי נישט, דאס איז נישט אזא גילוי עריות ווי יענץ עבודה זרה? וואס אויף דעם זעמיר נישט מחיוב צו טון גארנישט פארקערט מען גייט נאך. משה פרידמאן איז א קאזין מיט ברוך מרדכי און וויל ער אז דער חזיר זאל קומען קענען מטמא זיין נאך הונדערט טויזענט קינדער האלט מען אים ארויס פארוואס? מ'וועט אריינוויילן דעם די עי. אויף דעם חשבון וועט מען אים באלוינען אז ברוך מרדכי וועט ארויסגיין. כ'מיין גאנץ קהל און די גאנצע שטאט ברוקלין דארף זיין אונטערגעווארפן ווייל ס'איז דא א מעגא חזיר וואס האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, ס'איז דאך אנבעליוועבל, און יעדער פארשטייט עס, און קיינער זאגט גארנישט. העי ליסן, אונז וועמער פייטן וויפיל מיר קענען, אבער עט די ענד אוו די דעי טאמער דער חזיר וועט זיין אין די גאס און אייערע קינדער וועלן ווערן גערעיפט, דעמאלטס איז זייער גוט. גוד פאר יו, ווייל ווען דו האסט געהאט די וואוט און דו האסט געהאט די מויל, דו האסט געקענט שרייען, דו האסט געקענט עפענען דאס מויל, האסטו גארנישט געטון, און דאס איז זייער זייער נישט גוטע נייעס, ער איז זייער זייער אויף א העקלינג פאזישן, ס'איז מורא'דיג אנגעשטרענגט דער מצב, ווייל זיי האבן, זיי ווילן יעצט מאכן א דיעל, וואס איז אבער יא דא, אז דער וויקטים וועם זיי האבן איינגעזעצט מיט לגיונות, ער מוז אויך מסכים זיין צום דיעל, דער דריטער וויקטעם, און ער האלט נישט ביים מסכים זיין, זיי זאגן זיי גייען דראפן זיין קעיס, זאגט ער דראפ נישט, איך וועל עניוועי גיין אויף טרייעל ווייל איך וויל ווייזן וואסערא קרוק טשארלס היינס איז, אבער רבותי איך וויל ענק זאגן, א צייט ווען מען וועט לערנען ווי הייליג אונזער רבי איז געווען, מען וועט אבער אויכעט מוזן לערנען וואסערא סטרא אחרא און א קליפה און א טומאה האט זיך ארויפגעזעצט אויפן רבי'נס שטול, איין טאג, נישט א טאג נאר א יאר נאך זיין פטירה, געבענטשט זאל זיין די רעבעצען זי האט געזאגט כאטש א יאר זאל מען ווארטן, דאס יאר איז געווען אז ביז דעם רבינ'ס נשמה גייט אן עליה ס'זאל ארויף גיין און ס'זאל מער נישט צוריק קומען אזוי שטייט נאך א יאר גייט ער ארויף זאל ער כאטש נישט זען וואסער א נבילה ס'האט זיך ארויף געזעצט אויף זיין בענקל און היינט דרייסיג יאר שפעטער זאל ער נישט זען וואסערע מנוולים ס'זיצן אויף זיין בענקל און מאכן א דיעל מיט א די עי ארויסלאזן א חזר אין די גאס ער זאל ווייטער מטמא זיין נאר איך זאל קענען ארויסלאזן איין חזיר אין די גאס, אויף דעם בין איך מוותר אויף אלע הונדערטער טויזנטער קינדערלעך וואס מען האט מחנך געווען און וואס מען איז מחנך און וואס מען וועט מחנך זיין, יעדער זאל גיין זאגן גוט שבת פאר זאלי קאהן און שפייען אויף די פלאר, נישט אים אין פנים, אויף די פלאר, דו חזיר גיי ארויס פון דא, טראג. אים ארויס! און נעמטס דעם שייגעץ משה פרידמאן און טראגטס אים מיט, אונז האף מיר, עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל, דער מעגא חזיר זאל פייגערן אין תפיסה און מען זאל אים צוריק טראגן און ער זאל דארטן פייגערן. אזא שווארצער שבת קומט יעצט אויף כלל ישראל, דער אייבישטער זאל עס ווייס מאכן, זאל דעם חזיר אריין פירן דארטן ווי ער באלאנגט, זייטס אלע געזונט האטס א גוטן שבת.